ערשטע זאך, דער באר הלכה הייבט מען אן יעצט, הייבט מען אן יעצט פון ז' תמוז, דער קיצור שלחן ערוך, יעצט איז דאס, יעצט איז דאס הלכות פון בין המצרים, הלכות בין המצרים, דער ערוך לנר זאגט אין סוף מסכת נדה, וועט ער השונה הלכות בכל יום, מובטח לו שבן עולם הבא, ס'איז דאך כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, וואס הייסט השונה הלכות מובטח לו שבן עולם הבא? דער כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, ווערט נאך וואס גייט אריבער צירוף אחר צירוף, ס'איז דא צער מיתה, חיבוט הקבר, עונשו של גיהנם, פארשידענס, אבער אז שטייט מובטח לו שהוא בן עולם הבא, די טייטש איז, לכמו שהוא חי, אן קיין שום צירוף נישט. השונה הלכות בכל יום, ער לערנט הלכות בכל יום, איז מובטח לו שבן עולם הבא אז ער דארף נישט אריבער גיין די אלע זאכן, ער זאגט דארטן אז די הלכות איז אויכעט נאך וואס ער גייט אריבער אלע צירוף אחר צירוף אין די גמרא, אין די גמרא, און ער לערנט די הלכות פסוקות, זאגט ער איז מובטח לו שבן עולם הבא איז נישט אריבער, דארף מען אריבער גיין קיין שום צירופים, אוודאי מען דארף לערנען די הייליגע גמרא מיט אלצדינג, די הייליגע גמרא, אבער מען האט א שיעור פון הלכות, מובטח לו שבן עולם הבא זאגט ער, די טייטש איז כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, אבער ווי שטייט מובטח לו שבן עולם הבא איז די טייטש ער דארף נישט אריבער גיין די אלע צירופים, נישט עונשו של גיהנם און נישט און נישט און נישט חיבוט הקבר, נישט די אלע שווערע זאכן. די ישמח ישראל זאגט הלכה ראשי תיבות, אזוי שרייבט דער ישמח ישראל הריעו לה' כל הארץ. זאגט ער זיי וואס טייטש אריאל השם כל עבר ארץ? זאגט ער אפילו אין א זמן וואס א מענטש איז משוקע אין ארציות אין ארציות, צוריק ברענגען דעם נפש אין די ארציות, מבטל זיין די דינים, דאס איז ווי אזוי? דורך הלכה, דאס איז דערפאר ראשי תיבות הלכה, אריאל השם כל עבר ארץ, אפילו ווען ער ליגט אין ארציות, מיט די פאר מינוט דו לערנסט דארטן די הלכה, איז מבטל דעם ארציות, זאגט ער. ער זאגט די המשך פון הריעו לה' כל הארץ וואס שטייט שפעטער, עבדו את ה' בשמחה בואו לפניו ברננה, זאגט ער ווייל א מענטש איז יגע בתורה, עס קומט ער אן א פלאץ וואס איז נישטא קיין עצבות, נישטא קיין דאגה, נישטא קיין יגון ואנחה לא מדי ולא מקצתו, ווייל דארט איז עוז וחדוה במקומו, עוז וחדוה במקומו, זאגט ער דאס איז די טייטש כל השונה הלכות בכל יום, מובטח לו שהוא בן עולם הבא, זאגט ער ווייל. השונה הלכות בכל יום מיינט אז בזמן חשכת הגלות מובטח לו שבן עולם הבא שנחשב לפני הקדוש ברוך הוא כאנשי יקרי ערך שיש להם חכמה בינה ודעת שהוא בסוד העולם הבא פאר דעם וואס מ'לערנט הלכה נו דא איז דאך א זאך וואס מ'נעמט נישט מער פון א דריי פיר מינוט מ'האט דא מסדר געווען דעם לוח זאל זיין נאר א דריי פיר מינוט אבער מ'נעמט א דריי פיר מינוט א שיעור אין דעם מ'ווייסט מ'ווייסט ווי א איד דארף זיך צו פירן ווי האט הרב וואזנער געזאגט אז מיט דעם, מיט דעם קיצור, מיט דעם זאגט ער, פירט מען זיך ווי א איד, די שלחן ערוך איז אויף א שאלה וואס מען האט, אבער די ערשטע זאך איז וויסן ווי א איד דארף זיך צו פירן. יא. פרשת בלק. וירא בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל לאמורי. ס'איז געווען צוויי מענטשן וואס האבן געזען די זעלבע זאך. יתרו שטייט וישמע יתרו את כל אשר עשה אלקים למשה לישראל עמו כי הוציא השם את ישראל ממצרים ער האט געהערט כי הוציא השם את ישראל ממצרים וואס האט ער געטוהן וואס האט ער געטוהן מיט דעם יתרו ער איז געקומען זיך מגייר זיין בלק האט די זעלבע זאך געהערט את כל אשר עשה ישראל לאמורי וואס איז ער געגאנגען? געזוכט בלעם צו גיין שעלטן אידן.

אז מען פארשטייט אז יעדע זאך איז פון אייבערשטן, מען פארשטייט אז יעדע זאך איז פון אייבערשטן, איז פארקערט וויל ער לויפן צום אייבערשטן, וישמע יתרו שטייט את כל אשר עשה אלקים למשה לישראל עמו, כי הוציא השם את ישראל ממצרים, ער האט געהערט ס'איז אלץ פונעם אייבערשטן, דער אייבערשטער האט עס געמאכט, ממילא איז ער געקומען, האט זיך געוואלט מגייר זיין, וויל ער זיך נתקרב ווערן צום אייבערשטן תחת כנפי השכינה.

מען זאגט שטייט די וואך, שטייט די וואך אין פסוק, שטייט אין פסוק די וואך, לא איש קל ויכזב ובן אדם ויתנחם, זאגט ער, א מענטש וואס לעבט מיטן אייבערשטן, ער ער שקרט נישט, ער מאכט נישט קיין לגיונות מיט קיין גניבות אין ביזנעס אין פרנסות, פארוואס? ווייל ער ווייסט פרנסה איז פון אייבערשטן, ס'איז געשריבן פון ראש השנה, ס'איז אלץ געשריבן פון ראש השנה, אבער דארף איך זאגן ליגנט, לגיונות, וועט עפעס העלפן? ס'איז דאך אלץ פונעם אייבערשטן. לא איש קל, איין איי, מענטש וואס לעבט נישט מיטן אייבערשטן, ער ויכזב, ער זאגט לגיונות. ער מיינט ער וועט פארדינען מיטן לגיונות. נאך א זאך זאגט ער, א מענטש וואס לעבט מיטן אייבערשטן, ער האט נישט אזוי קיין חרטות אויף יעדע זאך, ווייל ער ווייסט אז יעדע זאך איז פון בורא עולם, איך האב געמאכט אליין? איך האב דאך עס נישט געמאכט אליין, וואס האב איך צו חרטה האבן? איך האב עס געמאכט ביודעים, דיינע יודעים איז אויך בידי שמים. אלע, ווייסט דאך יענער האט געזאגט איך האב עס געמאכט ביודעים, דיינע יודעים איז אויך בידי שמים. ממילא האט ער נישט קיין חרטה זאגט ער, ער ווייסט אלעס פונעם אייבערשטן. טייטשט ער אזוי, לא איש קל.

איז בלבל, בלק איז בית למד, און בלעם איז אויך בית למד. אזוי שטייט אין זוהר הקדוש. וואס איז די המשך? ביי בלעם איז עיין מ, און ביי בלק איז ק ל ק. די המשך איז עמלק. ס'הייבט זיך אן בלבל און מ'בלבלט די מענטשן. ער איז זיי מבלבל מבלבל, און שפעטער מאכט ער פון אים עמלק. ער מבלבל, ער צומישט, ער מיינט איך מאך מיט, אז ער לעבט מיטן אייבערשטן און נישט צומישט איז ער ווערט ער נישט קיין עמלקי'ער, ווערט, לעבט ער לעכטיג. בל בל! בלק בלעם די ערשטע צוויי אותיות איז בל בל, זאגט די זוהר הקדוש, די קומענדיגע אותיות איז עמלק, בלעם איז עי"ן מ' און בלק איז למד ק'. עמלק. אז די מענטש איז מבולבל, דא ווערט ער צובראכן, דא ווערט ער מבולבל, און פון דעם ווערט ער עמלק.

דער זבוב, די וועלט זאגט א זבוב קען עפעס מאכן? ער קען עפעס מאכן א זבוב? גארנישט. ער קען בייסן? גארנישט. ער קען איין זאך גוט משוגע מאכן, אוי! ער דרייט זיך נאר ארום, אוי! ארום און ארום, ער לאזט נישט קיין מנוחה. דאס איז ער דער זבוב. אבער ער קען גארנישט טון. דאס הייסט דאך אויך דער זבוב, ער קען גארנישט טון, ער קען נאר גוט צומישן אזוי ביז דיך אראפצולאזן. אבער דער מענטש האט שכל, ער האלט זיך שטארק, ער איז נישט אין בלק בלעם בלבל עמלק.

א דאללער. וויאזוי רופט מען דאס? זרקונים. זרקונים. זעט אויס ווי א בריליאנט. זעט אויס ממש ווי א בריליאנט, אבער עס איז גארנישט ווערד. נישט נאר זעט אויס ווי א בריליאנט, ס'זעט אויס אפשר נאך שענער ווי א בריליאנט. נאך שענער. אבער ס'איז נישט קיין בריליאנט, ס'איז גארנישט ווערד. א דאללער אויך נישט. דער בריליאנט איז ווערד הון תועפות. וויאזוי ווייס איך צו ער איז א אמת'ער בריליאנט צו ער איז סתם א נאכגעמאכטער? וויאזוי ווייס איך? שטייט אין מדרש חנוך. איינער האט געזאגט איך פארקויף דיר א בריליאנט, האט מען געזאגט פון וואנט ווייס איך אז ס'איז נישט קיין נאכגעמאכטע, האט ער געזאגט איך וועל דיר באווייזן, וואס איז די סימן? ווייל א בריליאנט, דער רבוש ע האט אריינגעלייגט אין טבע ער איז גאר שטארק ער קען זיך נישט צוברעכן, ער האט גענומען א האמער און האט געקנאקט און געקנאקט ער האט זיך נישט צובראכן, האט מען געוויסט א בריליאנט, אז ס'איז א נאכגעמאכטע זרקונים איז וואס איז דאס? ווערט עס גלייך צושטיקלט, צוברעקלט. יא, אט אזוי איז אמונה, א מענטש זאגט ער האט אמונה, ווייסט ווען מ'וועט וויסן צו ס'איז טאקע אמונה? פונקט ווי די בריליאנט, אז מ'וועט אנהויבן צו קלאפן און וועסט זיך האלטן שטארק, דאן וועסטו וויסן אז ס'איז אמונה. אפילו ווען ער כאפט א קלאפ און ער האלט זיך שטארק, דאן ווייסטו אז ס'איז אמונה, אבער ווערט ער גלייך אין כעס און צעבראכן און צעפליקט און צעקנאקט, איז דאס נישט קיין אמונה. נישט נישט קיין אמונה, אבער דערמיט איז די אמונה זייער שוואך. דערמיט איז די אמונה זייער שוואך. א מענטש וואס לעבט מיט אמונה, אס'איז דא א בורא עולם, ער ווייסט אלץ פונעם אייבערשטן. איך האב דיר געזאגט א קינד איז געגאנגען אין די גאס האט געזאגט די מאמע, ער האט געזען א לאסט מאשין, איר ווייסט דאך א לאסט מאשין ס'איז אזא אויכער וואס דער דרייווער ער זיצט אויף א אויכער בודקעלע, א ביי א לאסט מאשין, דער דרייווער זיצט אין אויבן זייער אין אזא אויכער בודקעלע. ווי די דרייווער זיצט איז זייער הויעך, איז די אינגל געגאנגען א קליין אינגל, ער קען נישט זעהן דעם דרייווער, ער איז א קליין, האט ער געזאגט מאמע גיב א קוק ווי א לאסט מאשין ס'פארט אליין, ש, און נישט סתם, ער זעהט ביים רעד לייט, ביים רמזור ער שטעלט זיך אפ, און ער שטעלט זיך אפ אליין, און גיב א קוק ער דרייט זיך אויס אליין, ער ווארט די מענטשן זאלן אריבער גיין אין די גאס אליין, ער ווארט מען זאל ווארטן, גיב א קוק ווי ער פארט אליין, ער שטעלט זיך אפ אליין, ער דרייט זיך אויס אליין. דאס זאגט א קליין אינגל, אבער א ערוואקסענע אינגל וואס זעהט ער? זעהט ער ס'איז דא אויבן א דרייווער? יא? אזוי איז אויך דא אין דעת, ס'איז דא קליינע מענטשן וואס מיינען די וועלט פירט זיך אליין, אבער א מענטש וואס ווערט נישט קיין קליין אינגל, ער ווערט די דעת זיין אביסל גרעסער, פארשטייט זיך ס'איז דא א גרויסער דרייווער, ביי יעדן דרייוו, יעדע זאך איז מיט א דרייווער, אז ס'איז כל אשר עשה אלוקים למשה, ס'איז נישט אז כל אשר איז נישט דער מענטש מאכט. אזא שטייגער זאגט דער שפת אמת די וואך. איז מ'האט שוין געליינט אז בלק האט געשיקט שליחים אל בלעם בן בעור פתורה, וואס האט ער אים געשיקט זאגן, הנה עם יצא ממצרים הנה כסה את עין הארץ והוא יושב ממולי, האט ער געזאגט, זאגט דער שפת אמת, הנה כסה את עין הארץ, ער פארדעקט די ערדישע בליק, ער זאגט ס'איז אלץ פון הימל. הנה כסה את עין הארץ, האט פארדעקט אינגאנצן דעם עין הארץ, דעם בליק אז ס'איז פון דער ערד, אז ס'איז דא עפעס אין דער ערד, ווייל ער זאגט אלעס איז פון הימל, ס'איז גארנישט געשעט נישט דא, אלעס איז פונעם אייבערשטן, והוא יושב ממולי, און מיט דעם צושניידט ער אים ממולי לשון כמו כי אמילם, ער האט צושניידט אינגאנצן די קליפת בלק, מיט דעם וואס ער ווייסט אז אלעס נאר דער אייבערשטער, הנה כסה את עין הארץ, והוא יושב ממולי, דאס צושניידט מיך, צושניידט מיך אינגאנצן. ער ווייסט דאס אין יעדן מצב, ווי די דברי ישראל זאגט די וואכעדיגע סדרה, שטייט כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל קייל, כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל קייל, טייטשט ער אזוי, יעקב איז דאך ידוע אז דאס איז די שוואכע מדריגה, ווען א איד איז א ערליכע איד, וויאזוי הייסן זיי? ישראל. זאגט ער כעת יאמר ליעקב, יעקב די שוואכע מענטשן, די שוואכע, די קליינע, די שוואכע, זיי קענען זאגן כעת, היינט שווערע צייטן. אבער ישראל דער איז א העכערע איד, ער זאגט נישט היינט שווערע צייטן, ער זאגט מה פעל קיל, וואס טוט יעצט די אייבישטער, נישטא קיין צייטן, ס'איז דא די גאנצע צייט, די אייבישטער האלט אין איין טוהן, מה פעל קיל, וואס טוט די אייבישטער יעצט, ער ווייסט אין יעדע זאך, ס'איז נישט קיין שווערע צייט, ער ווארט, דער ווארט אויף די ישועה, דער ווארט אויף דעם, דו, שווערע צייט, נישטא קיין שווערע צייט, ער ווייסט מה פעל קיל, וואס טוט יעצט די אייבישטער מיט אים. כעת, זאגן אז די צייט איז שווער, יאמר ליעקב, דאס זאגט דער יעקב, דער נחות דרגה, דער נידעריגע דרגה. אבער דער ישראל, דער העכערער איד, וויאזוי זאגט מה פעל קל וואס טוט די אייבישטער? דער רב זאגט דאס טייטש, מען זאגט ביי כל מקדש שכרו הרבה מאד על פי פועלו, פרעגט מען, אויב שכרו הרבה מאד איז עס נישט על פי פועלו, שכרו הרבה מאד טייטש ער קריגט אסאך,

ווי די תולדות ברענגט אין זיין ספר צפנת פענח, ברענגט עס צו מפרש זיין א פסוק און מסביר א פסוק, שויתי השם לנגדי תמיד כי מימיני בל אמוט. אזוי שטייט. זאגט אזוי איינער איז געקומען אמאל צום מלך, ער שטייט און רעדט מיטן מלך, און בשעת וואס ער רעדט מיטן מלך איז געקומען א אנדערער און האט אים געגעבן א פאטש, אבער נישט סתם. זאגט ער דער וואס האט געקריגן די פאטש עט אים זיכער גארנישט ענטפערן פארוואס עט ער אים גארנישט ענטפערן עט אים גארנישט צוריק טוהן עט אים גארנישט צוריק טוהן ווייל אז איינער איז מיר מעיז צו שלאגן ווען איך שטיי לעבן מלך איז איינער פון די צוויי אדער איז ער א שליח פון די מלך און ממילא טאר איך אים נישט צוריק שלאגן ער איז דאך א שליח פון די מלך און טאמער איז ער נישט קיין שליח פון מלך עט שוין זיין ווער זאל אים צוריק שלאגן עט די מלך שוין מטפל זיין אין אים טייטש די תולדות שויתי השם לנגדי תמיד דער מענטש וואס ווייסט שטענדיג איך שטיי לעבן אייבערשטן איז כי מימיני בל אמוט, דער מענטש ווערט קיינמאל נישט מתמוטט, ער ווערט קיינמאל נישט צובראכן, פארוואס? ווייל ער ווייסט אדער איז ער א שליח פון דעם מלך, ער ווערט קיינמאל נישט צובראכן ווען איינער שלאגט אים, ווען איינער טוט אים עפעס, ווייל ער ווייסט אדער איז ער א שליח פון מלך, און טאמער ער איז נישט א שליח פון מלך, וועט שוין דער מלך זיך מטפל זיין מיט אים, וואס דארף איך זיך מטפל זיין? דאס איז טייטש די תולדות אין צפנת פענח, שויתי השם לנגדי תמיד, אז דער מענטש שטעלט אוועק דעם אייבערשטן. לנגדי תמיד ער ווייסט שטענדיג די אייבישטער לעבן אים כי מימיני בל אמוט איז ווערט ער קיינמאל נישט מתמוטט פון גארנישט וואס גייט אריבער אויף אים פארוואס ווייל דער וואס האט אים געמאכט שלעכטס אדער איז ער א שליח פונעם אייבישטן און טאמער נישט עט דער רבונו של עולם שוין מטפל זיין אין אים כביכול אזוי אין יעדן מצב א איד ווייסט אין יעדן מצב ווי דער אייבישטער רעדט צו אים ווי דער חידא זאגט אשר קידשנו במצותיו וצווינו לקרוא את

הלל, זאגט ער, הלל איז גימטריא פֿינף און זעכציק, כמנין שם אדנ"י, פֿינף און זעכציק. הללוקה, הללוקה, איז גימטריא זעקס און אַכציק, כמנין מידת הדין, אלקים, אלקים איז דאך א שם פון מידת הדין. נאכאמאל, הלל איז פֿינף און זעכציק, כמנין שם אדנ"י, דאס איז שם פון חסד. הללוקה, איז גימטריא זעקס און אַכציק כמנין גימטריא בשם אלקים מידת הדין, זאגט דער חידא אז סיי ווען ס'איז חסד און סיי ווען ס'איז דין, איז די שמות אליין באווייזט אז ס'איז א זמן פון דאנקען דעם באלקים אהלל דבר בהשם אהלל דבר, וויסן יעדע זאך פון דעם אייבערשטן, הלל ראשי תיבות הרופא לשבורי לב, נהלל זאגט ער ראשי תיבות הוא נותן לחם לכל. הלל ראשי תיבות היה לי לצור מעון זאגט ער שטענדיג א הלל דאס איז דעם היה לי לצור מעון צו וויסן דו ביסט צומישט צו וויסן דו אשא עיני זאגט דוד המלך אז מיט דעם איז דער מענטש זאגט היה לי לצור דאס איז די הלל זיינע וואס דאס שטארקט אים ממילא רבותי איז זיך שטארקן און לויבן און נאר דאווענען צום אייבערשטן ווי ער טייטשט דער הייליגער רבי ר' מיילעך די וואך דער רבי ר' מיילעך זאגט די וואך וירא בלק בן ציפור וירא בלק בן ציפור, זאגט דער רבי ר' מיילעך, וירא בלק בן ציפור, האסטו געזען את כל אשר עשה ישראל לאמורי, וואס א איד וויל קען ער טוהן, לאמורי מיט די תפילה, וואס ער וויל, וירא בלק בן ציפור, את כל אשר עשה ישראל, וואס א איד וויל קען ער טוהן, לאמורי מיטן כח התפילה. דאס זאגט דער רבי ר' מיילעך, דער טריסקער מגיד איז ממשיך, ויגור מואב מפני העם מאוד כי רב הוא זאגט דער טריסקער מגיד ויגור מואב מפני העם, עם מלשון עוממות, גחלים עוממות, ער האט געזען אפילו די פארלאשענע קוילן, די שוואכע אידן, עם איז גחלים עוממות, עוממות הייסט די פארלאשענע, אפילו די שוואכע איז אויך כי רב הוא האבן א גרויסן כח התפילה. ויגר מואב מפני העם, נישט נאר צדיקים, נאר ויגר מואב מפני העם, האט געזען אז די עוממות, די שוואכע מענטשן, זיי האבן כי רב הוא א גרויסע כח התפילה, אוי, פון דעם האט ער מורא געהאט, אפילו איינער ווי מיר קען אויך דאווענען צום אייבערשטן? פון דעם איז ער געווארן זייער צעשפילט. איז רבותי, וואס מואב האט פארשטאנען זאלסטו אויך פארשטיין, אז אפילו עם כי רב הוא, אפילו א שוואכיקער, רבי צדוק הכהן פון לובלין זאגט א מורא'דיגע ווארט, ווער ס'געדענקט דעם משנה אין סנהדרין, שלושה מלכים וארבעה הדיוטות אין להם חלק לעולם הבא, ווער זענען די ארבעה הדיוטות וואס זאגט די משנה? בלעם, דואג, אחיתופל, וגחזי, די פיר האבן נישט קיין עולם הבא, בלעם, דואג, אחיתופל, וגחזי. פרעגט רבי צדוק הכהן פון לובלין, פארוואס האט ער אריינגעלייגט בלעם אין די רשימה, בלעם איז א גוי, דואג ואחיתופל זענען געווען רשעים, רשעים, אבער זיי זענען געווען אידן, אידן, ישראל אף על פי שחטא ישראל הוא, ווי לייגסט אריין א גוי אין דעם רשימה, וואס האסט אריינגעלייגט דא בלעם אין דעם רשימה, זענען טאקע געווען רשעים אבער ישראל אף על פי שחטא ישראל הוא, פארוואס האט מען אריינגעלייגט אין די רשימה בלעם? זאגט ער א מורא'דיגע תשובה, זאגט רב צדוק אז וויבאלד בלעם האט דאך מתפלל געווען תמות נפשי מות ישרים, ער האט געוואלט ווי א איד, איז ער אריינגעגאנגען אין די רשימה מיט די אידן אין די גמרא לעולמי עד איז ער געבליבן אין די רשימה בלעם דואג אחיתופל וגחזי שטייט אפילו א תפילה פון בלעם א תפילה פון בלעם בלעם האט געבעטן די וואך תמות נפשי מות ישרים איז געבליבן אין די גמרא איז ער געבליבן שטענדיג מות ישרים ער געבליבן מיט דואג אחיתופל וגחזי וואס איז עס טייטש ווען א איד בעט יעדער איינער יעדער איינער ווען ער בעט יעדער איינער

איז די תכלית וואס איז די תכלית וואס ער וויל וואס איז די תכלית אז די אינגל זאל גיין די וועג צו דעם דערווייטערן דעם טשאקאלאד לייגן דעם טשאקאלאד ווייטער דערפאר וועט ער גיין די קינד וויל דעם טשאקאלאד ביי די קינד איז די תכלית די טשאקאלאד די וועג צו דעם איז די גיין ביים טאטן איז פארקערט ביים טאטן די תכלית איז די גיין די וועג צו דעם דערווייטערן דעם טשאקאלאד. דער רבונו של עולם, די זעלבע זאך, דער רבונו של עולם וויל דער מענטש זאל דאווענען, איז וואס? דערווייטערט ער אים די געלט, פארוואס? ווייל דער מענטש זאל דאווענען, איז די תכלית איז די דאווענען, די אייבערשטער וויל ער זאל דאווענען, די וועג צו דערווייטערן די געלט, ביי די מענטשן איז די תכלית די געלט, די וועג צו דעם איז צו דאווענען. ביי דעם אייבערשטן איז די תכלית די דאווענען, די וועג צו דעם דערווייטערן די געלט, נישט נאר געלט, געלט, א שידוך, קינדער, נחת, אלע זאכן, ביי דעם קינד, ביי דעם אינגל, איז וואס איז געווען די תכלית פון דעם טאטן, ער זאל גיין די וועג פון דעם, האט ער דערווייטערט דעם טשאקאלאד, ביי דעם קינד איז די תכלית די טשאקאלאד, די וועג צו דעם די גיין. די זעלבע זאך אונז אויך, דער ביים רבונו של עולם די תכלית אונז זאלן דאווענען, דערפאר דערווייטערט ער אונז די געלט, די געלט, די שידוך, די קינדער, ער דערווייטערט פארוואס? די תכלית איז דאס דאווענען. ביי די מענטשן איז די תכלית די געלט, די וועג די דאווענען. ביי דעם אייבערשטן די תכלית איז די דאווענען, די וועג איז די דערווייטערן די געלט. ממילא איז צו וויסן אז דאס וויל דער אייבערשטער אין יעדן מצב, ער וויל הערן דיין דאווענען, און אפילו ווען דו פילסט מיט נר עמום, ווען דו פילסט ביסט א שוואכינקער, ווי גחלים עוממות, אין יעדן מצב. רבי שאול ידידי' מאדזשיצער זאגט די וואך, רשי זאגט מי מנה עפר יעקב זאגט בלעם הרשע, זאגט רשי מי מנה עפר יעקב זאגט רשי אין חשבון במצוות שהם מקיימין בעפר, ס'איז נישטא קיין חשבון אסאך מצוות מקיימין בעפר, זאגט רבי שאול ידידי' אין חשבון במצוות שמקיימין בעפר א מענטש וואס ליגט אין עפר. ער ליגט אין, ער ליגט אין זאמד, ער איז טרוד אינעם עולם הזה אזוי אין זאמד, און רייסט זיך צום אייבערשטן, ס'איז אין חשבון וואסערע שכר א מענטש קריגט אויף דעם, אין חשבון במצוות שמקיימין בעפר, ווען א מענטש איז שרוי אזוי אין דעם עפר, צו עס איז אין א ירידה, צו עס איז אין א נפילה, צו אין טרדות עולם הזה, און ער גיט זיך א רייס אוועק פון דעם עפר, מי מנה עפר יעקב איז דא נישט אין חשבון במצוות שמקיימין בעפר, ס'איז דאך נישטא קיין חשבון, נישטא קיין גבול, וואסערע שכר מ'קריגט אויף דעם זיך אויפרייסן פון דעם עפר. ממילא א איד האט א זכות פון דעם עפר קען ער שרייען ברוך אתה, איך ווייס דער חפץ חיים האט געזאגט אז ברוך אתה, ס'איז דא א מחלוקת ראשונים צו ברוך הייסט געבענטשט צו ברוך הייסט געלויבט, א מחלוקת ראשונים צו ס'הייסט געבענטשט צו געלויבט, האט ער געזאגט ברוך איז א מחלוקת, זאגט דער חפץ חיים ברוך א מחלוקת ראשונים צו געבענטשט צו געלויבט, אבער אתה איז לכולי עלמא דו. אתה איז די לכולי עלמא, אוי דער א קרוץ מחומר קען זאגן צום אייבערשטן די, אוי ווי ער דארף שפרינגען פון דעם, קרוץ מחומר איך קען זיך אוועקשטעלן זאגן פארן אייבערשטן די. יא רבותי, געשמועסט, מען זאגט ביי ברכת החודש ווען מ'איז מתפלל ביי יהי רצון, שתתן לנו חיים, של טובה, חיים של ברכה, חיים של עושר וכבוד, חיים שיש בהם יראת שמים ויראת חטא. חיים שתהא בנו אהבת תורה ויראת שמים. פארוואס ביי עושר וכבוד זאגסטו של עושר וכבוד? ביי טובה זאגסט חיים של טובה, של ברכה, חיים של עושר וכבוד. ביי יראת שמים זאגסטו נישט חיים של יראת שמים, זאגסטו חיים שיש בהם יראת שמים. פארוואס זאגסטו שיש בהם יראת שמים? פארוואס זאגסטו נישט חיים של יראת שמים? פארוואס זאגסטו נישט של יראת שמים? זאגט ער ווייל עושר וכבוד איכ'ל מסביר זיין מיט א מיט א מעשה אז די עולם זאל עס בעסער פארשטיין. און ער זאגט נאך ס'איז געווען צוויי ברודערס, צוויי ברודערס זענען זיי געווען סוחרים, זיי זענען ארויסגעפארן אויף ביזנעס מיט א שיף, ארויסגעפארן אויף ביזנעס, און פונקט ווי אלע מעשה שטענדיג איז די שיף דערטרונקען געווארן, און די צוויי ברודערס האבן ארויסגעשווימט אויפן ים. מ'האט געשווימט, זיך געראטעוועט דאס לעבן, זיי זענען אנגעקומען צו עפעס א אינזל, אנגעקומען צו א אינזל האבן זיי געווארט אויף א היטש, א טרעמפ, געווארט אויף א היטש, ביני לביני האבן זיי געגראבן אין דר'ערד, און זיי האבן געטראפן דארטן אוצרות פון דימאנטן, בריליאנטן, פון גאלד מיט זילבער, אוצרות פון מיליארדן, פלוצלינג זענען זיי געווארן מיליארדערן, זיי האבן ביז דאן אויך געהאט פרנסה, זיי האבן געהאט, זיי זענען געווען סוחרים, אבער פלוצלינג געווארן מיליארדערן. ממש מיליארדן! זיי, די ברידערס, האבן מורא געהאט אהיים צו גיין מיט דעם, זיי האבן געוואוסט אויב מ'גייט אהיים מיט מיליארדן, ס'כאפט זיי א רוצח א שודד, און ער הרג'עט זיי און נעמט זיי עס אוועק. האבן זיי מורא געהאט אהיים צו גיין מיט דעם, וואס האבן זיי געטון? זיי זענען געגאנגען, זיי האבן גענומען די אלע מיליארדן, מיט די זילבער, מיט אלצדינג, האבן זיי דארטן באגראבן, דארטן אין אינזל, זיי האבן ערגעץ באגראבן, און זיי האבן זיך מסמן געמאכט א סימן וואו ליגט דאס, זיי האבן מחליט געווען זיי וועלן אהיימפארן זיי וועלן צוריק קומען מיט א שיף מיט געווער און אזוי וועט מען וועט מען עס קענען ברענגען נאר מיט געווער שוין זענען אהיימגעפארן זיי האבן זיך געפילט מיליארדערן די צוויי ברידערס זיי האבן אזא אזא אוצר דארט מיליארדערן האבן זיי זיך געפילט נישט סתם אריבער א תקופה א לענגערע תקופה האט איינער פון די ברידערס מחליט געווען אז ער וויל פאר ער וויל מאכן א סורפרייז, ער וויל פארן אליין דארטן מיט א שיף, און ער וויל ארויסנעמען די געלט, מיט א, פארשטייט זיך מיט א שיף וואס איז מיט געווער, א שיף מיט געווער, ער וויל ארויסנעמען די געלט, און ער וועט צוריקקומען, ער וועט זיך צוטיילן מיטן ברודער, זיך צוטיילן, זענען געווען צוויי זייער געטרייע ברידערס, ער וועט זיך צוטיילן מיטן ברודער, ס'איז האלב האלב, געווען זייער גליקליך מיט דעם, ער גייט פארן, ער איז ארויסגעפארן, ער פארט דארטן מיט א שיף מיט געווער און ער קומט אן דארטן און ער גראבט און ס'איז אים געווארן טונקל אין די אויגן וואס איז? ס'איז גארנישט נישט דא! ער גראבט ס'איז ליידיג! ס'איז גאר מ'האט עס באגנבעט! מ'האט באגנבעט אלעס! ש ער איז שוין געווען אזא מיליארדער און יעצט האט ער גארנישט! ש ער האט מחליט געווען. אז ער פארט אהיים, ער זאגט עס נישט אויס דער ברודער, ווייל ער זעט דער ברודער פירט זיך ווי א מיליארדער, ער לעבט ווי א מיליארדער, דער עולם ווייסט, אנדערע קליידער גייט ער, ער עסט אנדערש, אין גאלדענע כלים, ער פירט זיך אנדערש, וואס ארט מיך זאל ער בלייבן מיט א הרגשה פון א מיליארדער, ער איז געווען זייער א געטרייער ברודער, וואס דארף איך אים צוברעכן, ער וועט ווייטער פילן א מיליארדער. פרנסה האבן זיי ביידע געהאט, זיי האבן געהאט גענוג חתונה מאכן קינדער מיט אייניקלעך, אבער דארטן זענען זיי געווען מיליארדערן, זיי האבן פארלוירן די אלע מיליארדן, זאל ער זיך ווייטער פילן א מיליארדער, א געטרייער ברודער. שוין. און אזוי האט ער זיך טאקע געדרייט ווי א מיליארדער דער ברודער. ער האט געוואוסט דעם אמת, אבער די. און אזוי, זיי האבן חתונה געמאכט אריבער יארן, זיי האבן חתונה, ער האט מחליט געווען, דער געטרייער ברודער, אז טאמער זיי וועלן אמאל פארן דארטן, וועל איך אים אפהאלטן, איך וועל אים זאגן פארן פארן אז ס'איז נישטא. אבער יעצט איז סתם, וואס דארף איך אים צוברעכן, וואס דארף איך אים עס דערציילן. ס'איז אריבער אזוי יארן, זיי האבן חתונה געמאכט קינדער, זיי האבן חתונה געמאכט אייניקלעך, אלץ. און שפעטער זענען זיי ביידע אוועק, איז איינער פון די מספידים האט דארטן געזאגט, רבותי, דא איז געווען צוויי מענטשן, ווער איז געווען א מיליארדער און ווער נישט, ווער? דער וואס האט נישט געוואוסט אז מען האט עס בא'גנב'עט, ער איז געווען א מיליארדער, האט זיך געדרייט ווי א מיליארדער, דער צווייטער וואס האט עס געזען אז מען האט עס בא'גנב'עט, ער איז נישט געווען קיין מיליארדער, און וואס איז די טייטש? ווייל ס'איז אזוי, ער האט זיך געדרייט א לעבן, דאס הייסט חיים של עושר, די עשירות מוז נישט זיין אז דו האסט טאקע געלט, ווייל ער זעט ער האט נישט געהאט קיין געלט, און ער האט זיך געדרייט מיט א הרגשה פון א מיליארדער, דאס הייסט חיים של עושר, ס'איז נישט עפעס די עשירות מאכט דער, מען קען זיין א עושר אויך אן די געלט, כ'מיין מען קען האבן, מען קען זיך פילן א הרגשה פון א עושר אויך אן די געלט, ווייסט דער עולם, די קומענדיגע מעשה וועט דער עולם אסאך בעסער פארשטיין, די קומענדיגע מעשה איז אויף כבוד, דאס איז געווען אויף עושר, יעצט איך דערציילן אייך די פריעריגע מעשה, צו ס'איז געווען צו נישט געווען ווייס איך נישט, אבער אבער די קומענד דאס איז די פריעריגע מעשה, אבער די קומענדיגע מעשה איז א מעשה שהיה, די קומענדיגע מעשה איז אויף כבוד איר זאלט עס בעסער פארשטיין. ס'איז געווען דער אלטער פון סלאבאדקע האט געהאט א איידעם האט געהייסן רבי משה, ער איז געווען א רב אין איינע פון די בתי מדרשים אין דווינסק, אין איינע פון די בתי מדרשים, און דעמאלטס איז געווען בזמן ההוא געווען דער ראגאטשאווער דער גדול הדור, איינער וואס האט נאר גערעדט מיטן ראגאטשאווער האט מען זיך שוין געוואלט מיט אים משדך זיין, ער וואס האט גערעדט מיטן ראגאטשאווער האט געהייסן א אדם חשוב, ער רעדט מיטן ראגאטשאווער, דער ראגאטשאווער איז דער גדול הדור, עס האט נאר גערעדט מיט אים, עס האט געווען א מורא'דיגע כבוד, אמאל איז ארויפגעקומען איינער א שכן פון ראגאטשאווער ארויפגעקומען צו דער ר' משה.

אין די וואלקענעס, ער איז געלאפן צום ראגאטשאווער, ער האט געפילט ממש שישו בני מעי שישו, דער ראגאטשאווער דארף מיר האבן, שוין ער קומט אן דארטן צום ראגאטשאווער, דער ראגאטשאווער איז דעמאלטס געזעצן און געלערנט מיט א חברותא מסכת נגעים, ראגאטשאווער דער גרויסע קאפ איז געזעצן דעמאלטס און געלערנט, און די און ער איז אנגעקומען דארטן האט דער ראגאטשאווער אים אפילו נישט באמערקט, ער האט אים נישט געמערקט בכלל.

דאס איז שער צהוב, דאס איז ער האט געמיינט ר' משה מאכט אויף א גריב און ער באגראבט זיך, ער האט זיך געפילט אזוי א כבוד, ער דארף מיך האבן, ער דארף האבן מיין בארד, ער דארף האבן דעם דעם גער דעם דעם פארב פון בארד, ער האט געמיינט, ער איז געלאפן צו זיין שווער צום אלטן פון סלאבאדקע און האט אים דערציילט אז איך בין געווען שוין אזוי מיט אזא נחת געלאפן, דער ראגאטשאווער זוכט מיך דער ראגאטשאווער און פלוצלינג ער דארף מיין בארד, די פארב פון די בארד. זאגט אים דער האט אים זיין שווער געזאגט דער אלטער פון סלאבאדקע דו ווייסט אזוי רוב וועלט מ'איז זיי מכבד מכבד און זיי פילן אה מ'איז מיר מכבד און זיי ווייסן נישט מען מיינט נישט זיי מען מיינט זייער בארד מען מיינט נישט זיי מען מיינט זייער בארד מען מיינט עפעס אנדערש און וואס איז דער געדאנק אין דעם אז כבוד איז די טייטש זעהסט דאך ער איז געלאפן האט זיך אזוי גוט געפילט ווען ר' משה איז געלאפן האט ער זיך אזוי גוט געפילט אפילו למעשה האט ער געדארפט סך הכל די פארב פון די בארד אבער ער האט זיך געפילט אזוי גוט פונקט ווי דער עושר האט זיך געפילט דארטן אזוי גוט אפילו ער האט נישט געהאט די עשירות ער האט נישט געהאט די מיליארדן ער האט נישט געהאט די מיליארדן ווייל ס'איז שוין געווען גע'גנב'עט און ער האט זיך געפילט אזוי גוט א הרגשה פון א מיליארדער ר' משה האט זיך געפילט אזוי מורא'דיג ר' משה איז געווען א אדם גדול אבער האט זיך געפילט אזוי מורא'דיג ווייל ער האט נישט געוואוסט אז מ'זוכט דעם פארב פון בארד יא דאס איז חיים של עושר וכבוד דאס איז א געפיל, די עושר וכבוד איז נישט די זאך אליין, נאר דער הרגשה פון א עושר, דער הרגשה פון כבוד, דער הרגשה, ווייל זעהסט דאך דער עושר איז געווען אזא הרגשה פון א עושר אפילו ער האט נישט געהאט די געלט, און דער כבוד איז געווען אפילו ער האט געמיינט די בארד ווען ער איז געלאפן אהין און עס איז געווען פרייליך, דאס איז חיים של עושר וכבוד. אבער ווען עס קומט צו יראת שמים איז נישט אזוי, יראת שמים איז חיים שיש בהם יראת שמים, יראת שמים איז נאר ווען מען ארבעט און נישט חיים של יראת שמים, ביסט אזוי מרחב זיין, שיש בהם יראת שמים ויראת חטא, נישט אין קיין דמיונות, נאר געארבעט, ס'איז נישט גענוג דאס איז לוחם צו זיין מיטן יצר, שיש בהם יראת שמים, ווי זאגט די ערוגת הבושם, אויף וואס הייסט עס יראת שמים, וואס איז שמים? דער שמים הייסט דאך אש ומים, יא? ס'איז אש ומים, אש ומים איז עקשן.

זאגט א איד, רבי אורי, רבי אורי זוהר, ער איז געווען, ער איז געפארן אמאל אין די גאס, איז ביי א רמזור, ביי א רעד לייט, האט ער זיך געגעבן א שטעל אפ, איז א צווייטער א פרייער אינג, געגעבן א מאך אויף די פענסטער, זאגט ער, רב זוהר! עס איז געווען א פרייער, ער זאגט, איך וויל זיי מיך מחזיר בתשובה, אבער אין די מינוט, ביז די רמזור ווערט גרין, ביז ס'ווערט דא גרין, אין די איינע מינוט, זאגט אים ר' אורי זוהר, האט ער געזאגט, פאר, פאר, פארוואס פארסטו נישט? זאגט ער, וואס הייסט פאר? עס איז רויט, קיינער זעט נישט, עס איז שטאקער פארביזען, פאר! זאגט ער, וואס איך קען דא הרג'נען מענטשן, גיב א קוק, ס'איז אינמיטן נאכט, קיינער איז נישטא דא, איך זע קיינער נישטא, פאר! זאגט ער, א שוטר קען פלוצלינג ארויסקומען, איך זאג דיר, איך זע דא, עס איז נישטא קיין שום שוטר, פאר!

האט ער אים געזאגט אז אז איך בין איך האב תשובה געטון פון דעם רמזור תחת הרמזור יעלה עד אז זאגט ער פארשטייט דאס איז בין איך געווארן דארט ממך ווען די מענטש אבער ווייסט ס'איז דא א מצלמה ממכון שבתו השגיח על כל יושבי הארץ דא שוין אין מחבר אין אורח חיים סימן א' סעיף א' ווען דער מחבר זאגט כל שכן שישים האדם על ליבו שהמלך הגדול הקדוש ברוך הוא אשר מלא כל הארץ כבודו עומד עליו ורואה במעשיו כמו שנאמר אם יסתר איש במסתרים ואני לא אראנו נאום השם מיד יגיע אליו היראה וההכנעה ופחד השם יתברך ובושתו ממנו תמיד. די קדושת החיים רבותי, קדושת החיים פלוס די גדרים אין יראת שמים, גדרים אין יראת שמים. זאגט ער זאגט ס'איז געווען דארטן דער סקולענער רבי זכרונו לברכה

האט דער סקולענער אים געזאגט איך וועל אייך מסביר זיין, און זדים הליצוני, זדים דאס איז די רשעים די יצר הרע, הליצוני ער מאכט ליצנות פון מיר, עד מאוד דארפסט אזויפיל גדרים אין יראת שמים? וואס דארפסטו אזויפיל גדרים? ס'איז דא עבירה וואס דארפסטו א גדר? עד מאוד ס'איז נישט צופיל. פארוואס זאגט ער עס? ווייל ער ווייסט אז ווען ער נעמט אוועק דעם גדר פאלט מען גלייך אין תהום אריין, וועל איך אראפפאלן אין תהום. אבער די תשובה מתורתך ווייסט ווי אזוי כ'זאל זיך האלטן ביי די תורה, נאר לא נטיתי, אז כ'וועל נישט זיך בייגן פון א גדר. מתורתך לא נטיתי, זאגט זדים הליצוני, און די יצר הרע מאכט פון מיר ליצנות עד מאוד, אזויפיל גדרים, וואס דארפסטו אזעלכע גדרים, אזויפיל גדרים דארפסטו? זאגן דו קענסט נישט אן דעם גדר, אוודאי רוב דארפסט א גדר, פארוואס זאגט עס די יצר הרע, ווייל ער ווייסט אז מ'נעמט אוועק דעם גדר פאלט ער גלייך אין תהום אריין, אבער איך זאג אים מתורתך ווייסט וויאזוי מ'האלט זיך ביי די תורה, נאר אויב לא נטיתי איז יא מ א מ'בייגט זיך נישט אין קיין גדר, אזוי האט ער איבערגעזינגען, האט דער ריבניצער רב געזאגט אה יעצט האב איך שוין פארשטאנען די פשט, יעצט האב איך שוין פארשטאנען דעם ניגון, דעם ניגון מיטן פשט. און זיי יודעים, יא, וויסן וואס הייסט א גדר, א גדר אין יראת שמים, אוי, א גדר אין יראת שמים, דער ערוגת הבושם זאגט די וואכעדיגע סדרה, ברענגט פון ספר הקדוש חומת אריאל שטייט ויעמוד מלאך השם במשעול הכרמים, גדר מזה וגדר מזה, זאגט דער ערוגת הבושם ברענגט פון חומת אריאל, אז דער בלעם האט געוואלט אוועק נעמען פון אידן אויך את עולם הבא און אויך את עולם הזה, ער האט געשריגן, ער האט געוואלט אוועק נעמען עולם הבא, האט די מלאך געזאגט נאנא נאנא איז נישטא אזא זאך כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא קען נישט אוועקנעמען עולם הבא האט ער געזאגט אקעי בסדר עולם הבא יא אבער עולם הזה זאל נישט זיין פארוואס ווייל בשכר מצוה בהאי עלמא ליכא אזוי האט בלעם געטענה'ט ממילא קומט זיך זיי נישט קיין עולם הזה זאגט דער זאגט דער חומת אריאל ויעמוד מלאך השם במשעול במשעול ראשי תיבות שכר מצוה בהאי עלמא ליכא דאס האט בלעם געטענה'ט וואס האט די מלאך אים געענטפערט ויעמוד מלאך השם במשעול הכרמים האט אים געענטפערט גדר מזה וגדר מזה, אז מען מאכט גדרים אין יראת שמים זאגט די מהרש"א אין סוטה יא דא שכר אויף דעי וועלט, אויף א גדר יא אויף שכר מצוה טאקע נישטא, אבער פאר א גדר, א גדר רבותי, אויף דעם איז דא שכר אויף דעי וועלט, אוי שכר אויף דעי וועלט רבותי, שכר אויף דעי וועלט. א פסוק אין משלי, אין משלי י"ג פסוק י"ט, מיט די פסוק תאוה נהיה תערב לנפש, רבותי הערט גוט, זאגט דער ווילנער גאון, ער זאגט וואס איז טייטש תאוה נהיה, נהיה איז לשון שבר, מלשון קול נהי ושבר, קול נהי ושבר, נהיה הייסט צובראכן, א שבר. תאוה נהיה, מען צעברעכט א תאווה, זאגט דער ווילנער גאון, ס'איז שווער צו ברעכן א תאווה, זייער שווער, אבער תערב לנפש, שפעטער איז זיס פארן נפש, האט פארמאכט די מויל, פארמאכט די אויגן, שפעטער איז דאס זיס פארן נפש. תאוה נהיה. נהיה נאכאמאל איז מלשון שבר קול נהי ושבר צו ברעכן א תאווה עס איז שווער אבער תערב לנפש ס'איז אזוי זיס שפעטער פילט זיך די נפש אזוי געהויבן אזוי זיס זאגט די יעצט ווילנער גאון א מוראדיגע לשון רבותי מיט אבער פארוואס שטייט תאווה נהיה פארוואס שטייט נישט תאווה שבורה תאווה שבורה ווען דו צעברעכסט א תאווה תערב לנפש פארוואס שטייט נהיה דו ווייסט וואס הייסט תאוה נהיה, זאגט ער ווייל אין דעם רגע וואס דו צעברעכסט א תאווה, זאגט דער אייבערשטער תאוה נהיה איך דארף ממלא זיין זיינע אלע תאוות, איך דארף אים יעצט ממלא זיין אלע משאלות ליבו לטובה, פארשטייט תאוה נהיה. אין דעם רגע וואס ער האט צעבראכן א תאווה, זאגט דער ווילנער גאון, כאשר האדם שובר תאוותו מפני כבוד השם בכדי לעשות רצונו, איז גלייך הקדוש ברוך הוא עושה רצונו. זאגט ער כאשר ישבור תאוותו תאוותו נהיה שהקדוש ברוך הוא יעשה רצונו יעצט מאכט די אייבישטער דיין רצון דו האסט יעצט פארמאכט די מויל פארמאכט די אויג תאוותו נהיה רבותי ווער וויל נישט די אייבישטער זאל מאכן מיינע תאוות קען די אייבישטער מאכן מיינע תאוות תאוה נהיה ווען דו צוברעכסט א תאווה נהיה דעמאלטס איז די אייבישטער ממלא דעמאלטס איז ממלא דיינע תאוות דערפאר שטייט נהיה און נישט שבורה דאס זאגט די ווילנא גאון די מהרשא זאגט אין אין קידושין אין משלי, אין משלי פרק י ג פסוק י ט, די מהרש א זאגט אין קידושין דף מ, זאגט די מהרש א, אבער די גמרא, די גמרא זאגט דארטן אין קידושין דף מ, כל הבא דבר ערוה לידו וניצל הימנו עושין לו נס, די גמרא זאגט אז איינער וואס איז בורח מן העבירה עושין לו נס, דער עולם געדענקט דארטן די גמרא דערציילט מורא'דיגע מעשה'ס דארטן, ווען תנאים זענען אנטלאפן פון א עבירה, און ס'איז געווען ניסים, זיי האבן געהאט ניסים. די גמרא זאגט אז יעדער איינער וואס איז א בורח מן העבירה, עושין לו נס. און די גמרא דארטן ברענגט צו די פסוק, גבורי כח עושי דברו לשמוע בקול דברו. ווער איז גבורי כח עושי דברו? דער וואס איז בורח מן העבירה. און שפעטער שטייט לשמוע בקול דברו איז די מהרשא זאגט דארטן אויפן פלאץ אז לכאורה האט געדארפן צו שטיין קודם שומעים בקול דברו און שפעטער קודם הערט מען וואס די אייבישטער זאגט און שפעטער גבורי כח עושי דברו קודם שומעים בקול דברו און שפעטער גבורי כח עושי דברו פארוואס שטייט קודם גבורי כח עושי דברו און שפעטער לשמוע בקול דברו זאגט די מהרשא אז גבורי כח עושי דברו, דער וואס איז בורח מן העבירה, זאגט דער אייבישטער לשמוע איך מוז הערן בקול דברו וואס דער איד בעט יעצט, בקול דברו וואס ער בעט יעצט איך מוז יעצט מאכן פאר אים ניסים, אזוי זאגט די מהרש א, לשמוע בקול דברו, זאגט די מהרש א אז דער רבונו של עולם זאגט אין דעם רגע וואס דו האסט צעבראכן דעם יצר, גבורי כח עושי דברו, דו האסט צעבראכן דעם יצר, זאגט די מהרש א לשמוע בקול דברו, זאגט דער אייבישטער איך מוז יעצט הערן זיינע אלע תפילות, איך מוז מאכן אים יעצט ניסים, אזוי איז דער לשון פון מהרש א. שהצדיקים, אבל פירוש הכתוב זאגט די מהרשא, שהצדיקים הם עושי דברו של הקדוש ברוך הוא, על ידי כוחם וכבישת יצרם, ביסט כובש דעם יצר. און ווען דו ביסט כובש דעם יצר, ואז הקדוש ברוך הוא גוזר לשמוע לו בקול דברו, כינוי דברו של הצדיק דער דער איד וואס האט יעצט צובראכן דעם יצר, בקול דברו דארף איך אויסהערן, דהיינו זאגט די מהרשא, לשמוע תפילתו ולעשות לו נס, להצילו מהמזיקים ולהצילו משאר כל דבר צרה. איר הערט א לשון? לשמוע בקול דברו זאגט די מהרשא, לשמוע תפילתו ולעשות לו נס להצילו מהמזיקים ולהצילו משאר כל דבר צרה. שטעלט אייך פאר וואס איז טייטש ווען א איד, ווען א איד איז גבורי כח עושי דברו. לשמוע בקול דברו. ירא שמים. אז דער אייבערשטער זאגט לשמוע בקול דברו, איך דארף הערן וואס דער איד בעט יעצט נישט סתם הערן. הקדוש ברוך הוא גוזר לשמוע לו בקול דברו דהיינו לשמוע תפילתו ולעשות לו נס להצילו מהמזיקים ולהצילו משאר כל דבר צרה רבותי מען זוכט היינט אזויפיל סגולות גיט א קוק וואסערע סגולות איז דא אויף ניסים להצילו משאר כל דבר צרה נאר זיין גבורי כח פארשטייט זיך מען דארף אויף דעם ארבעטן, ווי די אפטער רב זאגט דער אוהב ישראל זאגט אז מיר זאגן יעדן טאג ודם התמיד קודם להטבת שתי נרות, זאגט ער ס'איז דא זיבן נרות אין מנורה, וואס איז דאס חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד מלכות, די לעצטע צוויי יסוד מלכות יסוד איז קדושה און מלכות איז אמונה, זאגט ער ודם התמיד קודם להטבת שתי נרות, פאר די צוויי נרות קדושה מיט אמונה דארף מען דארף מען דם תמיד, דארף מען שטענדיג מיט בלוט.

האט די טשעבינער א דאמקער גלייך ארויפגעלאפן גיב א קוק ווער ס'וואוינט דא, זעהן די זיידע האט געוואוינט דארט נאר משה מרדכי לעלעווער, די זיידע איז קונה וואך, האט משה מרדכי לעלעווער איז אראפגעגאנגען האט אים געזאגט לעלעווער רבי וואוינט דא, הו, האט ער געשריגן מה טובו אוהליך יעקב, זאגט א אוהל פון א ערליכע איד די ווענט זענען מקודש, אוהליך הייסט א אוהל, און אוהליך הייסט אויך די וואך בשמים כאהלים נטע ה'. כאהלים איז בשמים אין גן עדן, כאהלים איז מיט אז ס'שמעקט פון א דירה פון א ערליכע איד און ס'שמעקט א ריח טהרה, זאגט מה טובו אוהליך יעקב, ווער וואוינט דא? ווער וואוינט דא? א איד אזוינס, ס'איז דא א קדושת החיים וואס ס'מאכט א ריח טהרה פון אלע זייטן, א קדושת החיים פון יעדן איינעם, מיינט מען פון גרויסע אידן, מ'רעדט צו אונז, ווי ער זאגט די וואך, די ערוך ברענגט א מדרש, דעם וואכעדיגע סדרה שטייט מי מנה עפר יעקב ומספר את רובע ישראל, מי מנה עפר יעקב ברענגט דער ערוך צו א מדרש אין ערך עופר, ברענגט ער עפר מלשון עופר האילים, וואס הייסט עופר האילים הייסט א בחור, א בחור א אייל, ס'הייסט עופר האילים, א בחור א אייל. זאגט ער מי מנה עפר יעקב זאגט די מדרש ווער קען שאצן די קדושה פון בחורי ישראל במבחר ימיהם וכובשים את יצרם, מען מיינט נישט א בחור מען מיינט א אין די יונגע יארן ווען כובשים את יצרם בתוקף די כובש יצרם האט בלעם געזאגט מי מנה ווער קען שאצן די קדושה זייערע אויף ווער קען שאצן מי מנה עפר יעקב זאגט ער עפר מלשון עופר עופר האילים מען רעדט דא אויף א אויף די יונגע חברה עופר, וואס זיי ארבעטן במבחר ימיהם בתוקף יצרם ואף על פי כן שומרים עצמם מן החטא, בתוקף יצרם, מיט א שווערן יצר אבער שומרים עצמם מן החטא, זאגט ער מי מנה ווער קען שאצן די קדושה זייערע, ווער קען שאצן זייער חשיבות און זייער גדלות אויבן, מי מנה ווער קען שאצן די חשיבות זאגט די מדרש. ווער קען שאצן די חשיבות און די גדלות און עפר יעקב, עפר יעקב פון די בחורי ישראל מתוקף יצרם, מתוקף יצרם און אף על פי כן שומרים עצמם מן החטא, ווער קען דאס שאצן? אזא שטייגער זאגט די ישמח ישראל, ער זאגט ווער ס'געדענקט די גמרא, מסתמא געדענקט עס אוודאי די גמרא זאגט, אז מרדכי הצדיק ווען המן איז אריינגעקומען דארטן האט אים געוואלט, האט אים געדארפט נעמען דארטן ככה יעשה לאיש, האט ער געטראפן, האט המן אים געטראפן לערנען, וואס האט ער געלערנט הלכות קמיצה? וואס איז דאס הלכות קמיצה? און המן האט דעמאלטס געזאגט, אתא מלא קומצא דידכו, ודחה עשרה אלפא כספא דידי. זאגט ער א מורא'דיגע ווארט די ישמח ישראל. ער זאגט אז ער האט געלערנט מיט זיי הלכות קמיצה, וואס איז דאס הלכות קמיצה? זאגט ער, מרדכי הצדיק האט געזען המן, האט ער פארשטאנען ער גייט אים הענגען, ער האט געמיינט ער גייט אים הענגען, האט ער געוואלט איבערלאזן פאר די תלמידים די לעצטע הוראה, אזא צוואה, די לעצטע ווערטער. די לעצטע ווערטער, וואס האט ער געזאגט די לעצטע ווערטער? אז ס'דא אזא זאך וואס הייסט הלכות קמיצה, וואס הייסט ס'דא דא א סולת, א קרבן פארן אייבערשטן, קרבן מנחה, קרבן מנחה, וואס גייט ארויף לריח ניחוח? נאר איין זאך, דו נעמסט א קמיצה, מאכסט א קמיצה, פארמאכסט עס דא אין די האנט, די קמיצה, די קומץ, וואס איז דא פארמאכט אינעווענדיג, ווייסט קיינער נישט, נאר דער אייבערשטער. נו, און נאר דאס גייט ארויף לריח ניחוח. זאל אויך א איד וויסן, דו ביסט פארמאכט ווען ער פארמאכט די אויגן, ווען ער קומץ עיניו, זאגט ער, ער קומץ פיו, פארמאכט די אויגן, פארמאכט די מויל, וואס קיינער ווייסט נישט וואס דו האסט געוואלט קוקן און רעדן, נאר דער אייבערשטער, דאס גייט ארויף לריח ניחוח פארן אייבערשטן. פונקט ווי די קמיצה, וואס גייט ארויף לריח ניחוח? דער קומץ, דאס גייט ארויף לריח ניחוח. זאגט ער, ער האט געזאגט אז ווען א איד איז קומץ עיניו, ווען ער קומץ עיניו, ער פארמאכט די אויגן, ער פארמאכט דעם מויל, ער פארמאכט די אויגן, וואס נאר דער אייבערשטער ווייסט וואס ער האט געוואלט, וואס ער האט געוואלט רעדן און זען, דאס גייט ארויף לריח ניחוח, וואס קיינער ווייסט נישט, פונקט ווי ביי דעם קומץ ווייסט קיינער נישט, האט המן אים געזאגט, אזוי דאס לערנסטו מיט זיי? איז אתא מלא קומצא דידכו ודחה עשר עשרה אלפא כספא דידי, נישטא קיין המן, קען איך גארנישט מאכן מיט דעם בחור, דער המן די יצר הרע, המן איז דאך מרמז אויפן יצר, וואס ער קומט מיט עשרה אלפא כספא מיט די אלע תאוות, ער זאגט אויב דו ארבעטסט אזעלכע הלכות מיט די בחורים קען איך גארנישט ארבעטן מיט זיי, אז זיי זאלן גוט פארשטיין אזוי גוט אריינלייגן אין פלייש און ביין, אז דער מלא קומצא דאס איז דער ריח ניחוח, דאס איז דער ריח ביים אייבערשטן. איז דוחה עשרה אלפי כספי דידי נישטא קיין המן בכלל נישטא קיין המן כ'האב נישט וואס צו טוהן מיט זיי אזא שטייגער ברענגט די בית אברהם ברענגט אראפ א חרדים אין די וואכעדיגע סדרה נאך שטייט די וואך כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל קל די וואכעדיגע סדרה וואס איז טייטש כעת יאמר ליעקב ולישראל, די גמרא דרש'נט דאך פון דעם פסוק, אז מחיצתן של ישראל לפנים ממחיצות מלאכי השרת אויבן אין הימל, זאגט ער כעת יאמר ליעקב ולישראל טייטשט די חרדים אז מלאכים פרעגן אויבן, ליעקב ולישראל פרעגן אויף דעם בחור, האסט עפעס א יאנקעלע ער דרייט זיך אין רבי עקיבא גאס יעצט, פרעגן זיי מה פעל? וואס טוט ער דא?

דרייט זיך א מענטש דא אין די גאסן אין א מינוט ביים כסא הכבוד, דארף נישט זיין אין די גאס, ס'קען זיין אין צימער היינט אויכעט, און און ער איז ביים כסא הכבוד, פארמאכט די מויל, פארמאכט און ער ביים כסא הכבוד, קל, כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל, מלאכים פרעגן מה פעל וואס טוט ער, וואס טוט ער דא, ער איז דאך אונטן, וואס טוט ער דא ביים כסא הכבוד, ענטפערט די אייבערשטער קל וואס ער האט געמאכט נאר איך אליין ווייס. דאס איז א אינטערעסאנטע פליגער. פליט ארויף אין א מינוט אזא וויזא גלייך צום כסא כבוד. אז דעם רבי יוחנן זאגט די גמרא על שלושה הקדוש ברוך הוא מכריז עליהם בכל יום. דער רבון של עולם נעמט א מייק און רופט אויס אויף די אלע זאכן וואס איז בסתר וואס קיינער ווייסט נישט על רווק הדר בכרך ואינו חוטא על עושר המעשר פירותיו בצינעה על עני המחזיר אבידה לבעליה די אלע דריי זאכן איז שווערע זאכן וואס קיינער ווייסט נישט. וואס קיינער ווייסט נישט. ווי ער זאגט די וואך, ער זאגט די וואך די תפארת שלמה, ער זאגט אז אלע מדריגות אלע עליות, אלע ירידות פון א מענטשן, ווענדט זיך וואס, אין איין זאך וויפיל ער היט די אויגן פון מראות אסורות בשמירת עיניים. טייטשט דער תפארת שלמה די וואך, הנה כסה את עין הארץ העם היוצא ממצרים, הנה העם היוצא ממצרים הנה כסה את עין הארץ, ער היט די אויגן והוא יושב ממולי, ער צושניידט מיר אינגאנצן. ער היט די אויגן בין איך אינגאנצן צושניטן זאגט דער בלק.

ער האט געזאגט דעם דעם לב שמחה, דאס שטייט די וואך, נאום שומע אמרי קייל, אשר מחזה שקי יחזה, קען זיין א שומע אמרי קייל, ער קען זיין א מחזה שקי יחזה, אבער נופל וגלוי עינים, אז די אויגן נישט אפגעהיטן ווערט ער גלייך א אין תהום אריין, נופל, גארנישט מיט גארנישט, מ'היט נישט די אויגן און גארנישט מיט גארנישט.

שנאמר ועוצם עיניו מראות ברע מה כתיב בתריה מלך ביופיו תחזינה עיניך ווער ס'איז מדייק אין די לשון וואס ר' מנשה זאגט וויאזוי זאגט ער כל מי ש מצינו שכל מי שרואה דבר ערווה ואינו זן עיניו ממנו זוכה מקבל פני שכינה מ'רעדט דא פון איינער וואס איז שוין נכשל געווארן מיט די אויג אבער ער איז נישט ממשיך ער איז זוכה מקבל פני השכינה שנאמר ועוצם עיניו כל מי שרואה שטייט ואינו זן עיניו ממנו

נאר דאס אריינלייגן א ווען א איד דערהייבט זיך שטענדיג דערהייבט זיך די זענט אין חזל שטייט אז די שונמית האט געזאגט אויף אלישע הנה נא ידעתי כי איש אלוקים קדוש הוא שונמית האט געזאגט אויף אלישע הנה נא ידעתי כי איש אלוקים קדוש הוא מנא ידעה פון וואנט האט זי געוואוסט שהוא קדוש די מדרש רבי אייבן אמר רבי אייבן זאגט מלמד שלא הביט בה מימיו מען גייט אין די אויגן. לא הביט בה מימיו, דעם האט זי געוואוסט איש אלוקים קדוש. איה הקדשה היא בעינים על הדרך. די אויגן. די אויגן. די אויגן און און און וויסן רבותי דער אור החיים הקדוש די וואך א מורא'דיגע מאמר. ער זאגט אין סוף פרשה שטייט דארטן ווען ס'איז געווען

זאגט דער אור חיים הקדוש שיטים איז מלשון שטו העם ולקטו, זיי האבן געשווימען, שטו הייסט מטייל געווען, געשפאצירט, מען מעג שפאצירן, אבער זיי האבן ארויסשפאצירט זאגט דער אור חיים הקדוש חוץ למחנה ישראל, און דאס איז דער סוף, אז מען גייט ארויס חוץ לגדר, מ'איז פורץ א גדר איז דאס דער סוף. חוץ למחנה ישראל מען קען שפאצירן מאך א לעבן אבער בתוך מחנה ישראל שיטים און לויפן דאס איז דאס איז געווען די סיבה וואס זיי וישב ישראל בשיטים מען האט שפאצירט חוץ למחנה ישראל דאס האט געמאכט דעם ויכל העם לזנות אל בנות מואב נעבעך ממילא גדרים גדרים אין יראת שמים נאך בלק האט געזאגט לכה ארה לי יעקב לכה ארה לי, וואס הייסט עס ארה? שעלט מיר? וואס הייסט ארה? אין די גמרא ווער ס'קען די לשונות אין די משניות, ווען מ'נעמט מלקט פיירות פון א בוים, איז ביי טרויבן וויאזוי הייסט עס? בוצר.

מיר זענען עס נישט מלקט צוזאמען, אביסל היינט, אביסל נאך צוויי וואכן, אביסל נאך א חודש, אביסל נאך צוויי חדשים, ס'איז אין לקיטתו כאחת, מ'איז נישט מלקט צוזאמען, ס'איז א גרויסע נפקא מינה כלפי מעשרות. על כל פנים, אורה בתאנים, די מלקט זיין בתאנים איז אין לקיטתו כאחת. זאגט ער, בלק האט געבעטן לכה ארה לי יעקב, דו ווילסט נעמען א בחור אים לייגן אין דר'ערד? ס'גייט נישט אין איינמאל, מ'קען נישט נעמען א אידישע בחור, א וואוילע בחור אים לייגן אין דר'ערד, עס גייט נישט אין איינמאל. ווייסט די עצה איז, אורה, אורה בתאנים אין לקיטתו כאחת, אין לקיטתו כאחת, גיי שיל אים אפ איין גדר, איז ער פורץ זיין איין גדר, שפעטער נאך א גדר, ביז פלוצלינג פו אין תהום אריין. אבער ווייסט דער בחור גליק דער גדר, דאס זאגט דער אור החיים הקדוש וישב ישראל בשיטים, מען האט פורץ איז ארויסגעגאנגען חוץ למחנה ישראל נעבעך נעבעך דאס איז וואס האט אנגעמאכט דעם געשעפט.

ס'איז דא מחשבות אנוש ותחבולותיו זיינע תחבולות זיינע מחשבות. אבער ס'איז דא ויצרי מעללי איש, ער האט זיך עפעס אנגעמאכט, ער האט זיך געמאכט עפעס א פרישע יצר הרע, ער האט זיך עפעס צוגעוואוינט צו עפעס. ס'איז א כלי, איך ווייס וואס דארטן. ויצרי מעללי איש, ער האט זיך געברענגט עפעס א פרישע יצר, א יצר וואס ער האט זיך דא אנגעברענגט. ס'איז דא מחש מחשבות אנוש ותחבולותיו וואס א מענטש איז ווען ס'איז אזוי באשאפן געווארן. אבער ס'איז דא יצרי מעללי איש האט עפעס פורץ געווען א גדר, ער האט זיך יצרי מעללי איש. אבער אשרי איש שלא ישכחך, פארשטייט זיך, דאס וויסן גוט גוט גודר זיין גדר, לגדור גדר ולעמוד בפרץ. ווייל דער אייבערשטער ווארט אפ אויף יעדן אידן, אויף יעדן אידן ווארט ער אין יעדן מצב שהי'.

ווער ס'האט געמאכט מיטן אייבערשטן יבוא ויטול שכרו, זאגט ער א מורא'דיגע ווארט דער חפץ חיים, וואס טייטש מי פעל עם קל זאגט ער ווען א מענטש גייט אריבער שוועריקייטן, נסיונות, בצער גדול ויסורים, און ער איז זיך מחזק און ער דינט דעם אייבערשטן, זאגט דער חפץ חיים, נחשב לו אז כאילו הוא מתחסד עם הקדוש ברוך הוא, ער מאכט א חסד מיט כביכול. ער מאכט מיט אים א חסד. ער זאגט דאס איז די טייטש כה אמר השם זכרתי לך חסד נעוריך, וואס איז די חסד וואס א איד מאכט מיטן אייבערשטן זאגט ער, אהבת כלולותיך ווייס וואס, לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה. זאגט דער חפץ חיים דאס איז טייטש אין מדרש אז עתידה בת קול להיות מפוצצת בראשי הרים, ס'איז באמבען א בת קול, ומכרזת ואומרת מי פעל עם קל ווער האט געמאכט חסד מיטן באשעפער, ווער?

אונז ווען מען ברעכט אויף דעם איז מי פעל עם קל. יא רבותי. די וואך די עין טובה ורוח נמוכה און נפש שפלה איז עפעס א סוגיא די וואך. אה? די די חידושי הרי"ם געקומען צו פארן און די עולם. די חברה זוכט א רבי אה? כ'האב פאר אייך א רבי'ן, הוי מתלמידיו של אהרן.

ער זאגט די די ר די וואך שטייט אזוי אין פסוק ע ט וואס הייסט א עין טובה די וואך שטייט אין פסוק ויצא בלעם את עיניו והיה ארץ ישראל שוכן לשבותו ותהיו לו בריח אלקים זאגט רש י הקדוש ראו שעין פסחיים מכוונים זה כנגד זה שלא יציץ לתוך אוהל חברו אז קיינער זאל נישט אריין קוקן לאוהל חברו ותהיו לו בריח אלקים זאגט רש י הלו בליבו שלא יקללם, וואס איז? ווייל ער איז דין קיינער קוקט נישט אריין צו יענעם. זאגט דער מאור ושמש ונראה בדרך פשוט, ער זאגט אז דאס איז פשוט פשט, ונראה בדרך פשוט שהיא מידה כנגד מידה, ס'איז מידה כנגד מידה, פארוואס? ווייל דו האסט זיך אכטונג געבן, האסט נישט אריין געקוקט אין יענעמ'ס טיר, אין יענעמ'ס צימער, פארוואס? ווייל דו האסט נישט אריין גענומען קיין עין הרע זאלסטו אים נישט מזיק זיין. איז מידה כנגד מידה האט דער אייבערשטער געשיצט אויף דיר אז בלעם זאל אויך נישט קענען שעלטן ער זאל נישט קענען מזיק זיין פשוט ער זאל אויך נישט קענען קומען קיין עין הרע אז דו גיבסט אכטונג אז דו זאלסט נישט געבן פארן צווייטן עין הרע איז מידה כנגד מידה זאג זאגט ער ונראה בדרך פשוט שהיא מידה כנגד מידה לפי שהם שמרו את עצמם לבלתי יסתכל כל אחד בפתחו של חברו לראות בעסקיו, כדי שלא יכניס בו עין הרע, לזאת מידה כנגד מידה, הגן עליהם השם יתברך ברחמיו, לבל ישלוט בהם גם כן עין הרע מבלעם הרשע, ימח שמו. אזוי שרייבט ער דא. וויאזוי מען פירט זיך אזוי פירט זיך די אייבערשטער צו אונז. איר ווייסט דער בלק די וואך מיט זיינע דמיונות איז דאך געווען א שרעק. בלק הייבט אן, רבותי, די וואך אין די סדרה אנהייב פרשה, בלק שיקט צו בלעם, ויאמר מואב אל זקני מדין, וואס, עתה ילחכו הקהל את כל סביבותינו, ער האט מורא געהאט פון די אידן, כלחוך השור את ירק השדה, אוי וויי, זיי גייען אונז אויפעסן, ער שיקט בלעם, מען דארף גיין שעלטן די אידן, זיי גייען אונז אויפעסן. רבותי, עס איז געווען א פאלשע אזעקה, אזעקת שווא, א פאלשע פחד, פארוואס? ווייל עס איז געווען א מפורשע ציווי פונעם אייבערשטן אל תצר את מואב ואל תתגר בם מלחמה מען האט זיך נישט געטארט אנהייבן מיט בלק וואס האט ער מורא געהאט ער איז געווען פארדמיונט און הייבט אן צו קאמאנדעווען תורה איז נצחי תורה לערנט אונז אויס האט ער עפעס א דמיון אז יענער האט אים געוואלט עפעס נישט טון האט אים נישט געלאדענט אויף די חתונה ווער ווייסט און עתה ילחכו און בויעט און שריפט און מאכט און שיסט און קנאקט געב א קוק ווי מען עתה ילחכו איז געווען סתם א פאלשע אזעקה דא אזעקת שווא איז דאס געווען.

בין געווען אזוי פארווייטאגט, איך האב געזאגט, טו מיר נישט קיין טובות, בארג מיר נישט, איך דארף נישט דיינע טובות, און א גוט יאר האט ער פארקלאפט די טיר, האט אים צוריק געקלאפט די טיר, און ער ווייסט נישט עד היום הזה וואס ער האט געוואלט פון אים, ווייסט וואסער א בארגן וואסער א וואס. אזוי דרייען זיך ארום, רבותי עס איז יענע ווערטלעך, יענער, יענער, יענער האט גארנישט געמיינט, ער האט אים נישט געלאדענט, פארוואס האט ער אים נישט געלאדענט, ער בויעט שוין אויף דעם תילי תילים, און מאכט שוין מיט דעם, און איך נעם, איך דארף אים אויך נישט צוריק מאכן, ער האט דאך מיר אויך נישט געמאכט, און אי עתה ילחכו הקהל את כל סביבותינו דא ביי די ביי די בלק ווייל אלע דמיונות איז דאך געווען אלעס א דמיון ביי בלק ווייל מואב האט נישט געטארט אנהייבן מיט מואב משה רבינו ס'איז געווען זיכער אז ער הייבט נישט אן מיט אים דמיונות דאס איז די אזוי קוקט עס אויס נעבעך. און נעבעך נעבעך מאכט זיך חרוב מיט דעם זיך אליין. ער זאגט ער זאגט די נתיבות שלום א זיס ווארט אז ס'שטייט ביי תלמידיו מה בין תלמידיו של אברהם אבינו לתלמידיו של בלעם הרשע דאך עין טובה רוח נמוכה ונפש שפלה און ביי בלעם הרשע עין רעה ורוח גבוהה ונפש רחבה. איז די משנה זאגט תלמידיו של אברהם מה בין תלמידיו של אברהם אבינו לתלמידיו של בלעם הרשע תלמידיו של אברהם אבינו אוכלים בעולם הזה ונוחלים בעולם הבא. אבל תלמידיו של בלעם הרשע

און פארקערט רבותי, ווען א מענטש ווייסט יא אכטונג צו געבן, און רש"י זאגט דאך די וואך, רש"י זאגט די וואך אז די מלאך האט געזאגט פאר בלעם, ער האט געהארגעט דעם אתון, זאגט רש"י, מפני שדיברה והוכיחתך. ווייל זי האט דיך מוכיח געווען, ס'איז געווען ויפתח ה' את פי האתון, ולא יכלת לעמוד בתוכחתה, דו האסט דאך נישט געקענט שטיין אין דעם תוכחה, על כן הרגתיה וועגן דעם האב איך איר געהארגעט, ווייל שלא יאמרו מ'זאל נישט זאגן די גאנצע צייט זו שסילקה את בלעם בתוכחתה ולא יכול להשיב, עס האט א פגם אז ער וועט נתבזה ווערן. זאגט דער רבונו של עולם אויף וועם אויף וועמענס כבוד רעדט מען דא פון דעם רשע טמא משוקץ און מתועב דעם בלעם הרשע האט דער באשעפער אזוי חס געווען אויף זיין כבוד און על אחת כמה וכמה וואס הייסט מ'דארף אכטונג געבן אויף כבוד פון א איד און כבוד הבריות איר ווייסט דער מען דערציילט נאך דער אור החיים הקדוש איז אנגעקומען דא אין ארץ ישראל איז ער געווען אין טבריה האט געדארפט בלייבן אין טבריה האט ער האט געזאלט בלייבן אין טבריה נאר וואס איז געווען ער איז געזעצן דארט אין טבריה אמאל מיטן גאון וקדוש רבי חיים אבולעפיא

האט דער אור החיים הקדוש מורא געהאט אז די עולם וועט אנהייבן צו אפלאזן ר' חיים אבולעפיא און וועט לויפן צו אים וועגן א קוק ער האט נישט געפילט און איך האב יא געפילט, דעמאלטס האט ער גענומען די חפצים און געפארן גלייך ירושלים וועגן כבוד הבריות. ס'איז לאו דווקא ביי גרויסע מענטשן, ביי יעדע זאך מוז מען אכטונג געבן אויף דאס. ווי דער בת עין זאגט די וואך א מאמר נורא, דער בת עין זאגט די וואך, אז אין אנהייב פרשה שטייט אז דער אייבערשטער האט געזאגט צו בלעמ'ן, ויאמר אלקים אל בלעם לא תלך עמהם, מען זאל נישט גיין מיט די ערשטע שלוחים ווער ס'געדענקט וואס זענען געקומען פאר שני, דער אייבערשטער האט געזאגט ער זאל נישט גיין מיט זיי, דער אייבערשטער זאגט פאר בלעם, שטייט ויוסף עוד בלק, האט בלק געשיקט רבים ונכבדים אנדערע שלוחים, רבים ונכבדים מאלה, שמע, זאגט די בת עין פארוואס האט דער אייבערשטער נישט געלאזט גיין מיט די ערשטע שלוחים נאר מיט די צווייטע שלוחים, די אנדערע שלוחים שוין געווען מער מכובד'דיגער, רבים ונכבדים מאלה, מער נכבדים.

די שרי מואב פרעגן אים פארוואס ער גייט נישט אויף א פערד, פארוואס די אתון, אה האט ער געזאגט די פערד שדאי להו ברטיבא כ'האב עס איבערגעלאזט אין אגם, איבערגעלאזט אין פעלד די פערד, האט זי אים געענטפערט וואס דרייסטו אין קאפ הלא אנכי אתונך, איך בין דער, האט ער געזאגט ניין ס'איז נאר לטעינה בעלמא, ס'איז נאר לטעינה בעלמא נישט אויף רייטן. האט ער האט זי געענטפערט וואס האקסט אין קאפ אשר רכבת עלי הלא אנכי אתונך אשר רכבת עלי פו ולא עוד ולא עוד ווי זי האט געמאכט פון אים דארטן אש און פארעך לא עוד זאגט ער זאגט ער נאך אזעלכע בושות זאגט דער בת עין אפילו בלעם נאך אזעלכע בושות ויגל השם את עיני בלעם און געזען א מלאך אפילו א בלעם, א מענטש גייט אריבער בושות. זאגט דער בת עין, א פארוואס איז געווען דער אנהייב האט דער אייבערשטער נישט געלאזט גיין מיט דער ערשטע שליחה נאר מיט דער צווייטע, ווייל דער צווייטע איז געווען רבים ונכבדים, ווייל דער רבונו של עולם האט געוואלט אז זיין מויל זאל בענטשן אידן. און ווי קען אזא טמא'נע מויל בענטשן אידן? די דארפסט א בושה. איז דען נאך א בושה פון רבים ונכבדים לעבן חשוב'ערע מענטשן איז א גרעסערע בושה. זיין א גרעסערע בושה ממילא וועט מער קענען זיין די מויל זיינע מסוגל צו בענטשן אידן. נמצינו למדין. א מענטש כאפט א בושה איז ער מסוגל צו זעהן מלאכים, מסוגל צו בענטשן אידן מיט זיך מיט אלעמען, ער זאל נאר שווייגן, האב נאר שכל צו שווייגן. אפילו א בלעם, אפילו א בלעם קריגט א בושה, ער קען בענטשן אידן. אפילו א בלעם.

ולחכמו, ער האט אים אזוי מגדל געווען, ביז ער איז געווארן א לייב, ער איז געווארן מסוכן, ער האלט א לייב אין שטוב, עס איז געווען אין שטוב א לייב, ער איז געווארן מסוכן, וואס האט ער געטון? האט ער אים צוגעבינדן א שטריק צום לייב ביים האלדז, און די אנדערע זייט פונעם שטריק האט ער צוגעבינדן צו די גראטעס וואס איז געווען, עס איז געווען א וואנט, צום רשות הרבים איז געווען א וואנט, און ס'איז געווען גראטעס ארויס צו די גאס. האט ער צוגעבינדן איין איין זייט פונעם שטריק צו דעם האלדז פון דעם לייב, און איין זייט צו די גראטעס אין די גאס. שוין. די צוויי סוחרים, דאס איז געווען א גביר דארטן אין פאס. די צוויי סוחרים זענען געפארן קיין פאס דארטן איינקויפן סחורה. זיי האבן דאך געדארפט בינדן די סחורה, בינדן די בד. און אינמיטן האט זיך אפגעריסן די שטריק, האבן זיי געדארפט שטריק. זי גייט דאך זי גייט דאך פאקן די אלע סחורות זי מוז דאך עס צובינדן זיי האבן געזעהן אינמיטן ס'איז דא שטריק האט איינער פון די סוחרים געזעהן ס'איז דא שטריק דארטן אויף די גראטעס האט געזאגט אוי דא איז דא שטריק האט די צווייטע סוחר אים געזאגט די חבר האט געזאגט מ'טאר עס נישט נעמען ס'איז גזל ביסט נארמאל? ס'איז דאך נישט דיינע ס'איז גזל דו דרייסט דעם קאפ ס'איז א שוואכע שטריק ס'איז גזל ס'איז נישט דיינע זאגט ער וואס שרייסטו אפילו ס'איז א עבירה ס'איז נישט קיין גרויסע עבירה ס'איז א קליינע עבירה'לע וואס

שוין נהרג. דעמאלטס איז דארטן געזעצן שבעה ברענגען זיי דארטן צוואַנציק אבלים וואס איז געזעצן ער האט געהאט א סאך קינדער מיט זיינע עלטערן מיט זיינע ברידערס און שוועסטער טאטע און מאמע צוואַנציק אבלים און ברענגט ער דארטן א דער חכם דארטן דער חכם האט דארטן האט דארטן מספיד געווען טאקע שוין פאר צוויי הונדערט פֿופֿציק יאר צוריק חכמי מאראקא האט ער געשריגן דארטן וועגן איין שטריק וואס מ'האט פורץ געווען צוואַנציק אבלים אומללים אויף א גאנצן לעבן. רבותי אין היינטיגן דור איין גדר מ'איז פורץ אין די עניינים מיט די כלים לא עלינו די אייבישטער זאל אפהיטן און וויפיל אבלים אומללים אויף א גאנצן לעבן וויפיל אידישע הייזער ווערן צוטראסקעט איין גדר לכה ארה לי יעקב האט אבער די בחור די אינגערמאן שכל און מ'איז גודר גדר ועומד בפרץ מען לאזט זיך נישט מיט אלע כוחות. אונז האמיר א נסיון פון דעם דור מיט א כלי וואס איז דור המבול מיט דור הפלגה צוזאמען, אבער צו וויסן וויאזוי שטייט דארטן נשים מבכות את התמוז, וועגן דעם איז דאך מבכות את התמוז נעבעך, אונז ווילן מיר דאך חודש תמוז יהפך לנו לששון ולשמחה, מיט גדרים און יראת שמים, וועט די אייבערשטער העלפן יהפך לנו לששון ולשמחה. רבותי, דאס האט נישט מיסטער אין אנהייב, דאס איז ברוך השם יעצט דאס יאר פון ח' תמוז, מ'האט דא אריינגעלייגט יעצט די הלכות בין המצרים, יעצט הלכות בין המצרים, מסודר למס'. על הסדר מסודר פון ימות ימות החודש אלע פון דרײַ מינוט און מען האט געשמועסט אין אנהויב שיעור האט מען געשמועסט דער ערוך לנר זאגט אין סוף מסכת נידה דער ערוך לנר נישט אין סוף מסכת נידה השונה הלכות כל יום מובטח לו שהוא בן עולם הבא זאגט ער וואס איז וואס איז מובטח לו שהוא בן עולם הבא כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא די יא כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא מען דארף אריבער גיין זאכן דא גיהנם פריער ס'איז דא חיבוט הקבר דא מיד דער שונה הלכות